בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף קג, מ'הייבן אן דף קג עמוד א', ביי די צוויי פינטלעך אינמיטן פון די עמוד, מן הארכובה למטה וכו' איז אזוי, מ'האט געזען אין די משנה אז מן הארכובה למטה, טאמער מ'האט געמאכט חליצה פון די קני אויף אראפ, איז די חליצה כשר, יעצט אזוי ווי מ'וועט יעצט זען דא אין די גמרא, איז די פיס צוטיילט אויף פינף, ס'טייטש פינף חלקים פון די פיס גייט מען דא רעדן, ס'איז דא די אונטערשטע חלק פון די פיס וואס ליגט ממש אויף די ערד, דאס ווערט גערופן די רגל, אדער אויף ענגליש הייסט עס די פוט, דאס איז די פלאכע חלק וואס ליגט אויף די ערד, יעצט העכער דעם איז דא צוויי ביינער וואס שטעקן זיך ארויס פון ביידע זייטן ממש העכער די שיך, ווערט גערופן די קארסל, די ענקל, די גמרא רופט עס אן איסתווירא, שפעטער העכער דעם ביז צו די קני הייסט די שוק, שפעטער איז דא די קני אליין וואס די גמרא רופט אן די משנה רופט אן די ארכובה, און שפעטער איז דא די אויבערשטע חלק העכער די קני וואס דאס הייסט אין ענגליש די Thigh, אדער ווי די גמרא רופט עס אן די ירך. איז אזוי, האבן מיר דאך געזען יעצט אין די משנה אז חליצה קען מען מאכן פון די קני אויף אראפ, פשט אז מען מאכט חליצה אויף די שויק איז די חליצה כשר, פרעגט די גמרא, ורמינהי, א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אויף דעם שטייט אין פסוק שלש רגלים, דרש'נט די ברייתא רגלים, פרט לבעלי קבין, אז איינער וואס פעלט אים די רגל, די אונטערשטע חלק פון די פיס, דארף נישט עולה רגל זיין, און וואס זעהן מיר דא, אז נאר די אונטערשטע חלק פון די פיס הייסט רגל, אבער די שויק הייסט נישט קיין רגל, איז לכאורה פארוואס דא ביי חליצה זאגט מען אז חליצה העלפט אויך אויפן שויק, ווי נישט ווי, שטייט דאך אין פסוק מעל רגלו, איז לכאורה משמע מען דארף יא האבן א רגל, ענטפערט די גמרא ניין, שאני הכא דא איז אנדערש, דכתיב, ווייל ביי חליצה שטייט מעל רגלו, מעל רגלו מיינט די חלק וואס איז העכער די רגל, ס'טייטש נישט נאר אויף די רגל, נאר אויך אויף די מעל רגלו, אויף די שויק העלפט אויך חליצה, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי למעלה מן הארכובה נמי, העכער די קני אויכעט, אויך אויפן ירך, זאל העלפן חליצה, זאגט די גמרא ניין, שטייט מעל רגלו מעל מיינט מעל, ולא מעל דמעל. נאר איין חלק העכער די רעגל, פשט די שויק, אויף די שויק קען מען מאכן חליצה, אמר רב פפא, ממילא זאגט יעצט רב פפא, שמע מינה, איז געדרינגען פון דעם אז האי איסתווירא עד ארעא נחית, די איסתווירא דאס די קארסל, די ענקל, די צוויי ביינער וואס שטעקן זיך ארויס ביי די זייטן, דאס איז בעצם איין זאך מיטן רעגל, פשט ס'איז איין לאנגע ביין פון דארט אויף אראפ ביז די ערד, פארוואס?

ווערט גערופן מעל, פארוואס? ווייל די קארסל איז טאקע איין ביין, ס'איז איין שטיק מיטן רעגל מיטן פיס. אמר רב אשי, זאגט רב אשי ניין מ'מוז נישט אזוי זאגן, אפילו תימא מיפסק פסיק, אפילו די קארסל איז אפגעטיילט פונעם רעגל, אבער כל דבהדי כרעא ככרעא דמי, יעדע זאך וואס איז אויף איין גלייך מיט די פיס האט די זעלבע דין ווי די פיס, פשט די קארסל איז אויף איין גלייך מיטן רעגל, ס'איז אויף איין הייעך, ממילא האט עס א דין פון רעגל, אפילו לאמיר זאגן ס'איז אפגעטיילט, קומט אויס אז די מעל רגלו איז טאקע די שויק, ווי מען האט געזען אין די משנה, זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, מן הארכובה ולמעלה, אז טאמער מ'מאכט חליצה העכער די קני איז פסול. מתיב רב כהנא, פרעגט רב כהנא א סתירה פון א פסוק, ווי אזוי קענסטו זאגן אז די ירך איז פסול ווייל די ירך הייסט נישט קיין פיס, די ירך הייסט נישט קיין רגל, שטייט אין פסוק, ובשליתה היוצאת מבין רגליה, די שליה דאס טייטש א וולד וואס קומט ארויס מבין רגליה, צווישן די רגלים, צווישן די פיס פונעם פרוי, יעצט אוודאי די רגליה דא לכאורה מיינט די ירכיים, זעה מיר די ירך הייסט אויך א רגל, אמר אביי זאגט אביי ניין, בשעה שקורעת לילד, בשעת וואס די פרוי בייגט זיך צו געבוירן, נועצת עקביה בירכותיה, שטופט זי אריין די עקבים די רגל אין די ירכיים, ויולדת אזוי ווערט די קינד געבוירן, קומט אויס אז די קינד קומט טאקע ארויס מבין רגליה, פרעגט די גמרא נאך א קשיא, תא שמע, א קשיא שטייט אין פסוק, און די נביא זאגט אין שמואל אויף מפיבושת אז לא עשה רגליו ולא עשה שפמו, רש"י זאגט לא עשה רגליו מיינט, אז לא הסיר שער זקן התחתון, זעהן מיר דאס גייט ארויף אויף די מקום הערווה, און דער פסוק רופט עס אן רגליו, זעהן מיר אז דארט ווערט אויך אנגערופן רגליים, די ירך הייסט אויך א רגל, זאגט די גמרא ניין, לישנא מעליא, ס'איז סתם די פסוק כאפט אן א לשון נקיה. פרעגט די גמרא נאך א קשיא תא שמע, שטייט אין פסוק אויף שאול המלך, ויבא שאול להסך את רגליו, ער האט מטיל געווען מי רגליים, וואס דאס איז ווייטער א ענין אויף די ירך, זעה מיר די פסוק רופט אן די ירך רגל, זאגט די גמרא ווייטער לישנא מעליא, די תורה כאפט אן א לשון נקיה, פרעגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא תא שמע, שטייט אין פסוק אויף עגלון מלך מואב, אך מסיך הוא את רגליו בחדר המקרה, אז זיינע מענטשן דארט האבן זיך איינגערעדט אז ער גייט ארויס בית הכסא ביי זיך ביי זיך אין צימער דארט, איז זעה מיר ווייטער אז די תורה כאפט אן א לשון רגליו אויף די חלק אויף די ירך. זאגט די גמרא ווייטער לישנא מעליא, דער ערוך לנר שמועסט אויס יעדעס איינס וואס די חידוש, מ'האט דאך שוין געענטפערט לישנא מעליא, נאר אין יעדע ציור איז דא א גרעסערע חידוש, על כל פנים ווייטער פרעגט די גמרא, שטייט אין פסוק אין שופטים ווען סיסרא איז אנטלאפן, ס'איז געווען דארט א מלחמה צווישן די כנעניים און כלל ישראל, און כלל ישראל האט געוואנען, איז סיסרא, איז געווען פון די כנעניים, איז געווען דער גענעראל דארט, איז ער אנטלאפן, איז אויף די וועג, בשעת ער איז אנטלאפן איז געווען דארט א פרוי וואס האט געהייסן יעל, זי האט אים אריינגענומען צו זיך אין געצעלט, און זי האט געוואוינט מיט אים, אזוי האט זי אים אפגעשוואכט, און זי האט אים דער'הרג'עט, איז שטייט דארט אין פסוק בין רגליה וכו' אז זי האט געוואוינט מיט אים, אבער על כל פנים זעהן מיר אז רגל גייט אויך ארויף אויף די חלק אויף די ירך, זאגט די גמרא לישנא מעליא, זאגט די גמרא אמר ר' יוחנן, זאגט רבי יוחנן דרך אגב אז מען רעדט פון די פסוק שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היום אז דער סיסרא האט געוואוינט מיט איר זיבן בעילות שנאמר וואס שטייט דארט אין פסוק בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד זעה מיר יעדע מאל שטייט כרע נפל שכב מיינט נאך א בעילה שטייט זיבן מאל פשט סיסרא האט איר בועל געווען זיבן מאל איי פרעגט די גמרא והא קא מתהניא מעבירה די יעל זי האט טאקע געטון א גרויסע זאך זי האט געראטעוועט כלל ישראל מיט דעם וואס זי האט געהארגעט סיסרא, אבער ווי נישט ווי, זי האט הנאה געהאט פון די בעילות, און ווי תוס' שמועסט אויס פארוואס שטייט אויף איר די פסוק תבורך מנשים יעל, די פסוק איז איר גאר שטארק משבח, פארוואס איז מען איר אזוי שטארק משבח אז זי האט הנאה געהאט, זאגט די גמרא, אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בר יוחאי, כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, א טובה פון א רשע הייסט בכלל נישט קיין הנאה פאר א צדיק, ס'איז א שלעכטס פאר א צדיק, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, דער אייבערשטער ווארנט אן פאר לבן, השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע, זאלסט נישט רעדן מיט יעקב אבינו מטוב עד רע, פון גוטס אויף שלעכטס גארנישט נישט, איז בשלמא רע לחיי, גאנץ גוט שלעכטס נישט פארשטיי מיר, אלא טוב אמאי לא פארוואס נישט, אלא שמע מינה נאר וואס זעען מיר דא אז טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, אז אפילו גוטס פון רשעים הייסט רע ביי צדיקים, איז די זעלבע זאך, אפילו נארמאל וואלט מען געזאגט אז זי וואלט הנאה געהאט פון די בעילות, אבער היות וואס ער איז געווען א רשע, איז פאר איר איז דאס ממש געווען א רעה, זי האט ממש נישט הנאה געהאט. איי פרעגט די גמרא, בשלמא התם, דילמא מדכר ליה שמא דעבודת כוכבים, פשט גאנץ גוט ביי יעקב אבינו, פארשטיי מיר די ענין אז טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, פשט רעה מיינט אז סקומט ארויס א שלעכטס, וואסערע שלעכטס וואלט ארויס פאר יעקב אבינו טאמער לבן וואלט גערעדט מיט אים טוב, ס'וואלט ארויס פון אים א שלעכטס, אז לאמיר זאגן זיי וואלטן געשמועסט, און זיי וואלטן א געהאט עפעס א וויכוח צו וואס, וואלט לבן דערמאנט א נאמען פון א געטשקע, ווייל ער האט דאך געהאט געטשקעס ווי רשי ברענגט, אדער וואלט ער אים משביע געווען פאר א געטשקע, וואלט ארויסגעקומען א רעה, אבער אלא הכא דא ביי יעל, מאי רעה איכא, וואסערע שלעכטס איז למעשה ארויס פון דעם אז סיסרא האט איר בועל געווען, ווי נישט ווי, זי האט געראטעוועט כלל ישראל מיט דעם, ס'איז א גרויסע זאך, מ'האט דאך געזען די פסוק איז איר משבח, און וואסערע שלעכטס איז למעשה ארויס, ענטפערט די גמרא, דקא שדי בה זוהמא, ער האט אריינגעלייגט אין איר א זוהמא א טומאה, דאמר רבי יוחנן, בשעה שבא נחש על חווה הטיל בה זוהמא, דער נחש האט אריינגעלייגט א זוהמא אין חווה, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן, כלל ישראל ביי מתן תורה איז דער זוהמא אוועק, מען איז אויסגעהיילט געווארן פון אלעם און אויך פון די זוהמא, עובדי כוכבים, שלא עמדו בהר סיני לא פסקה זוהמתן, און ממילא דער זוהמא האט ער אריינגעלייגט ביי יעל, און פאר דעם איז ארויס למעשה פאר איר א רעה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה חלצה במנעל שאינו שלו, אז טאמער מ'מאכט חליצה מיט א שיך וואס איז נישט זיינס נאר א געבארגטע שיך, איז די חליצה כשר. זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק וחלצה נעלו, נעלו, אין לי אלא נעלו, נעל של כל אדם מנין, ווי ווייסט מען א געבארגטע שיך אויך? תלמוד לומר נעל. שטייט אויך נעל, איז די איבעריגע ווארט נעל ווייסט מען אז אויך א געבארגטע שיך, נעל מכל מקום, איי אבער אזוי אם כן מה תלמוד לומר נעלו, און וואס נעמט מען ארויס פון נעלו איז משמע עס דארף יא זיין זיין שיך די יבם'ס שיך, דרש'נט מען פון נעלו, נעלו הראוי לו, עס דארף זיין א שיך וואס פאסט אויף אים, פרט לגדול שאין יכול להלך בו, טאמער די שיך איז צו גרויס און מען קען נישט גיין אין דעם איז עס פסול, ופרט ל קטן שאינו חופה רוב רגלו טאמער עס איז צו קליין איז אויך פסול, ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב, און זעלבע זאך א שיך וואס האט נישט קיין עקב די אונטערשטע חלק, רש"י זאגט פארוואס הייסט עס א מסוליים, מסוליים איז אדער א לשון טאקע פון די סוליה פון די אונטערשטע חלק פון די פיס, אדער עס איז א נאמען פון א פלאץ וואס דארט האט מען געמאכט אזעלכע סארט שיך, על כל פנים אזא שיך איז פסול אויף חליצה. פארציילט די גמרא אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף, אביי איז געווען ביי רב יוסף, אתאי יבמה לחלוץ, ס'איז געקומען א יבמה צו חולץ זיין, אמר ליה, זאגט רב יוסף צו אביי, הב ליה סנדלך, געב דיין שיך, בארג דיין שיך פאר דעם איד דא. יהב ליה סנדלא דשמאלא, האט אביי טאקע אראפגענומען זיין לינקע שיך און געבארגט, אביי האט עס דווקא געטון, אמר ליה האט רב יוסף אים געפרעגט פארוואס, אימר דאמור רבנן דיעבד, לכתחילה מי אמר, פשט אין די משנה איז געשטאנען אז א לינקע שיך איז כשר אבער נאר בדיעבד, און פארוואס געסטו די לינקע שיך א בדיעבד'דיגע זאך, אמר ליה, אביי האט עס דווקא געטון ווייל ער האט טאקע געוואלט דאס מרמז זיין פאר רב יוסף, זאגט ער פאר רב יוסף ווייל אי הכי, סנדל שאין שלו נמי, אימר דאמור רבנן דיעבד לכתחילה מי אמר, פשט א שיך א געבארגטע שיך איז אויך נאר בדיעבד פארוואס הייסטו מיר בארגן מיין שיך? אמר ליה ענפערט רב יוסף הכי קאמינא לך הב ליה ואקני ליה כ'האב טאקע נישט געמיינט זאלסט בארגן זאלסט מקנה זיין ווי די ראשונים זאגן א מתנה על מנת להחזיר וואס דאס אוודאי לכתחילה זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה סנדל של עץ אז א האלצערנע שיך איז אויך כשר פרעגט די גמרא מאן תנא ווער דער וואס האלט אז א סנדל של עץ הייסט א שיך אמר שמואל ר' מאיר היא דער ר' מאיר וואס מען האט נעכטן געזען דתנן הקיטע יוצא בקב שלו דברי ר' מאיר, ר' יוסי אוסר, ר' מאיר זאגט אז א קיטע איינער מיט א אפגעהאקטע פיס מעג טראגן דעם קב שבת, איי דער קב איז דאך א האלצערנע זאך, א האלצערנע שיך, פון דעסטוועגן זעהן מיר אז ר' מאיר האלט מען מעג פארוואס? ווייל ער האלט טאקע אז א האלצערנע שיך האט א דין פון א שיך, איז דא אויך די זעלבע זאך ביי חליצה. זאגט די גמרא אבוה דשמואל אומר א אנדערע תירוץ וואס מ'האט אויך נעכטן געזעהן אז די משנה רעדט זיך במחופה עור אז דער קב איז צוגעדעקט מיט לעדער, ממילא ודברי הכל שטימט עס אויך מיט די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' מאיר. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב פפא משמיה דרבא, האט רב פפא נאכגעזאגט פון רבא, סנדל המוסגר, א סנדל וואס מען האט מסגר געווען, ס'טייטש אזוי, מען ווייסט דאך ס'דא, עס שטייט אין די תורה, די פרשה פון נגעי בגדים און פון נגעי בתים, נגעי בגדים איז טייטש אז טאמער א מענטש טרעפט א נגע אויף א בגד, דארף מען עס טראגן צום כהן, און דער כהן שפארט עס איין, וואס בשעת וואס עס איז איינגעשפארט הייסט עס מוסגר, און נאך א וואך איז מען עס בודק, טאמער עס איז געוואקסן הייסט עס א נגע מוחלט, דער כהן זאגט אז מען דארף עס פארברענען, ס'איז מוחלט, טאמער עס איז נישט געוואקסן שפארט מען עס איין אויף נאך א וואך, און נאך א וואך טאמער עס איז ווייטער נישט געוואקסן פארברענט מען עס ווערט עס א מוחלט, טאמער עס איז קלענער געווארן איז מען עס מטהר, די זעלבע זאך איז דא ביי א בית, טאמער מען טרעפט א נגע אין א שטוב דארף מען ארויסנעמען די שטיינער, אויך מען שפארט עס איין, און נאך א וואך טאמער עס קומט צוריק דארף מען צוברעכן די גאנצע שטוב, איז זאגט דא רב פפא בשם רבא, אז א סנדל א שיך וואס איז מוסגר, ס'טייטש מען האט געטראגן צום כהן, און דער כהן האט עס איינגעשפארט, לא תחלוץ בו, איז לכתחילה זאל מען עס נישט נוצן, פארוואס אלס א גזירה טאמער מען וועט נוצן א מוחלט, וואס א מוחלט וועמיר זעהן איז טאקע א פראבלעם, און ממילא ואם חלצה חליצתה כשרה, ס'טייטש לכתחילה זאל מען עס נישט נוצן בדיעבד אויב מען האט עס גענוצט, איז די חליצה כשר, אבער סנדל המוחלט, א סנדל וואס איז שוין מוחלט וואס די כהן האט שוין מחליט געווען וואס מען דארף עס שוין פארברענען, לא תחלוץ בו, ואם חלצה חליצתה פסולה, דא אפילו בדיעבד העלפט עס אויך נישט, פארוואס? ווייל היות וואס מען דארף עס פארברענען, איז דאך דא א כלל כל העומד לשרוף כשרוף דמי, היות וואס מען דארף עס פארברענען קוקט מען עס שוין אן כאילו עס איז שוין פארברענט, און אז עס איז פארברענט, איז דא א זאך וואס ווערט גערופן כתותי מיכתת שיעורא, ס'טייטש כאילו עס איז נישט דא קיין שיעור, ס'איז כאילו ס'איז אש, אז ס'איז אש האט עס נישט קיין שיעור, אז ס'האט נישט קיין שיעור, דעקט עס נישט צו די פיס, אז ס'דעקט נישט צו די פיס איז דאס נישט קיין גוטע שיך וואס מען קען עס נישט נוצן פאר חליצה. רב פפא משמי' דרבא אמר, ער קריגט זיך און ער זאגט אחד סנדל המוסגר, ואחד סנדל המוחלט, לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשרה אז בדיעבד קען מען עס יא נוצן, מען וועט באלד זען וואס רב פפא האלט, פון וואו ער לערנט עס ארויס. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א משנה, שטייט אין די משנה, אין נגעים בית המוסגר מטמא מתוכו אז א שטוב וואס איז מוסגר וואס די כהן האט מסגיר געווען איז מטמא נאר פון אינעווייניג וואס טייטש טאמער מען רירט עס צו טאמער א מענטש שטעקט אריין א פינגער און רירט צו די וואנט פון אינעווייניג ווערט ער טמא אפילו ער איז נישט אריין אין שטוב אבער פון אינדרויסן נישט המוחלט וואס איז טאמער די שטוב איז שוין מוחלט דעמאלטס מתוכו ומאחוריו איז עס שוין מטמא סיי אז מען רירט עס צו פון אינעווייניג סיי אז מען רירט עס צו פון אינדרויסן פון ביידע זייטן אינדרויסנדיגע וואנט איז אויך מטמא וזה וזה מטמאים בביאה און ביידע סיי די מוסגר סיי די מוחלט, טאמער איינער וועט ממש אריינגיין, ווערט ער טמא ווייל שטייט קלאר אין פסוק, והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו יטמא עד הערב, איינער וואס גייט אריין ווערט טמא. פרעגט די גמרא, ואי סלקא דעתך, כדמכתת דמי, והא בעינן והבא אל הבית וליכא, ס'טייטש טאמער ביסט גערעכט, אז מען זאגט א סברא פון כתותי מיכתת שיעורא, אז א זאך וואס מען גייט פארברענען איז כאילו ס'שוין פארברענט און שוין נישט דא קיין שיעור, אויב אזוי, די שטוב וואס מען דארף דאך צוברעכן, ס'איז מוחלט, זאל מען אויך זאגן כאילו ס'מער נישט דא דא, און מילא איינער וואס גייט אריין אין אזא שטוב זאל נישט טמא ווערן, ווייל די גאנצע שטוב איז מער נישט דא, ענטפערט די גמרא ניין, דארט איז אנדערש, שאני התם, דאמר קרא שטייט אין פסוק ונתץ את הבית, זעהן מיר אז אפילו בשעת נתיצה, קרוי בית, אז אפילו נאכדעם וואס מען צוברעכט עס און מען דארף עס צוברעכן, רופט עס די תורה נאכאלץ אן בית, דערפאר איז דא א ספעציעלע לימוד אז ס'איז נאכאלץ מטמא. תא שמע, פרעגט די גמרא נאך א קשיא, שטייט אין די ברייתא, מטלית שיש בו שלש על שלש, א שמאטע וואס איז דא אט דער און דא אין דעם א שיעור פון דריי אצבעות אויף דריי אצבעות, וואס דאס איז די שיעור פון א בגד, די מינימום בגד איז דריי אצבעות אויף דריי אצבעות, ווייניגער פון דעם הייסט נישט קיין בגד, קען סתם אזוי נישט טמא ווערן א טומאת נגע, אבער על כל פנים ס'דא אזא בגד פון דריי אויף דריי, אף על פי שאין בה כזית, אפילו ס'נישט דא אין אים א כזית, ס'איז געמאכט פון זעהר דינע שטריק, פון דעסט וועגן כיוון שנכנס רובה לבית טהור טמאתהו, ברגע וואס רוב פון די שמאטע גייט אריין אין א טהור'ע שטוב, ווערט די גאנצע שטוב טמא, פארוואס ווייל אזא דין איז דא ביי נגעים ס'איז מטמא באוהל, יעצט וואס זעהן מיר דא, אז טאמער רוב בגד גייט אריין אין א שטוב, קוקט מען אן די גאנצע בגד כאילו איז שוין אין שטוב, מאי לאו, פון וואסערע סארט בגד רעדט מען דא, מוחלטת, לכאורה רעדט מען דא פון א בגד וואס איז מוחלט, פון דעסט וועגן זאגט מען אז מ'קוקט אן כאילו די גאנצע בגד איז אין שטוב און די שטוב ווערט טמא, איי פארוואס? מען האט דאך געזאגט כתותי מיכתת שיעוריה, נישט דא קיין שיעור, און וואס עפעס זאגט מען אין די שטוב איז טמא, זאגט די גמרא לא, די ברייתא רעדט זיך טאקע מוסגרת, פון א בגד וואס איז נאר מוסגר, און אז ס'איז מוסגר פארשטייט זיך מען דארף עס נאכנישט פארברענען, זאגט מען נאכנישט כתותי מיכתת שיעוריה, איי פרעגט די גמרא אי הכי אימא סיפא, אויב אזוי זיי מסביר די סיפא פון די ברייתא, שטייט דארט אין די סיפא פון די ברייתא, אז וואס, אז טאמער היו בה, כמה זיתים, לאמיר זאגן ס'איז אזא בגד פון דריי אויף דריי, אבער ס'איז א דיקן בגד, ס'איז געמאכט פון דיקע שטריק, אזוי ס'איז אפאר כזיתים צוזאמען דא אין דעם, איז דארט איז אנדערש די דין, דארט איז כיוון שנכנס ממנה כזית לבית טהור טמאתו, דארט דארף מען נישט רוב בגד זאל גיין אין א שטוב כדי די שטוב זאל טמא ווערן, נאר ברגע וואס א כזית פונעם בגד גייט אריין אינעם שטוב, איז עס שוין מטמא די שטוב. איי פארוואס? וואס עפעס ווי דא אזא זאך? זאגט די גמרא אזוי אי אמרת בשלמא מוחלטת, טאמער, ס'איז טאקע א נגע א מוחלט, היינו דאיתקש למת, פארשטיי מיר דעם דין, פארוואס? ווייל היות וואס איז מוחלט, א נגע מוחלט, האט די תורה מקיש געווען צו א מת, ווי רשי ברענגט, שטייט ביי מרים ווען מרים האט געקריגן צרעת, זאגט דארט אהרן צו משה, אל נא תהי כמת, ס'טייטש ער זאגט פאר משה זיי איר נישט מחליט, ווייל טאמער וועסטו מחליט זיין, וועט זי זיין ווי א טויטע, זעהן מיר אז א מצורע מוחלט, אז א צרעת, א נגע וואס איז מוחלט, איז איתקש למת, איז במילא אזוי ווי א מת איז מטמא בכזית, איז דער בגד וואס איז א מוחלט אויך מטמא בכזית, אלא אי אמרת מוסגרת, לויט דיין תירוץ אז דער בגד וואס מען רעדט דא איז מוסגר, אמאי איתקש למת, און וואס עפעס איז מען עס מקיש צו א מת, מען זעהט נערגעץ נישט אז א מוסגר זאל אויך זיין מוקש צו א מת. נאר וואס דען, ענטפערט טאקע די גמרא ביסט גערעכט, אוודאי רעדט מען דא פון א בגד וואס איז מוחלט, איי טאמער ס'איז מוחלט, וואס איז פשט אין די רישא פון די ברייתא אז ווען רוב בגד גייט אריין אין א שטוב ווערט די שטוב טמא, לכאורה פארוואס זאגט מען נישט כתותי מיכתת שיעוריה? זאגט די גמרא שאני התם, דארט איז אנדערש, דאמר קרא שטייט ביי דעם בגד ושרף את הבגד, זעהן מיר די פסוק רופט עס נאך אלץ אן בגד אפילו בשעת שריפה, קרוי בגד, אז אפילו בשעת שריפה הייסט עס אויך א בגד, דערפאר דארט זאגט מען נישט כתותי מיכתת שיעוריה. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא וליגמר מיניה זאל מען זאגן די זעלבע זאך ביי חליצה אז מען זאל קענען נוצן אזא שיך ווייל מען זאגט נישט כתותי מיכתת שיעוריה? זאגט די גמרא ניין, איסור מטומאה לא גמרינן, מען קען נישט ארויסלערנען אן איסור פון טומאה, טומאה זאגט רש"י איז א חידוש, און ממילא פון דארט קען מען נישט אראפלערנען, פון דעסטוועגן זאגט די גמרא למעשה נישט אזוי אמר רבא, הלכתא איז די הלכה איז,

פארשטייט מען פארוואס ס'כשר ס'איז אפילו נישט עומד לישרף. א סנדל וואס איז מוחלט לערנט מען טאקע ארויס פון צרעת, וואס אפילו טאקע ווי מ'האט יעצט געזען מ'קען נישט ארויסלערנען איסור פון טומאה, אבער רש"י זאגט ס'איז נישט ממש א לימוד, נאר די תורה איז מגלה דעת אז דאס הייסט א בגד, און ממילא הייסט עס דא אויך א בגד. ווייטער וואס טוט זיך מיטן שיך פונעם געטשקע, זאגט רש"י אז היות וואס מ'האט עס נישט מקריב געווען פארן געטשקע הייסט עס נישט תקרובת עבודה זרה, ס'הייסט נאר אז ס'האט באדינט עבודה זרה משמשי עבודה זרה, וואס משמשי עבודה זרה אפילו טאקע ס'איז אסור בהנאה, אבער ס'איז דא א וועג דאס מכשיר צו זיין זאגט רש י, טאמער דער גוי וואס ער האט עס טאמער ס'באלאנגט צו א גוי קען ער עס מבטל זיין, און ממילא אז ס'איז דא אן אופן דאס מכשיר צו זיין קען מען עס בדיעבד נוצן פאר חליצה, איי למעשה דא האט עס דער גוי נישט מכשיר געווען, ס'איז אסור בהנאה, זאגט רש י מצוות לאו ליהנות ניתנו, און ממילא ווייטער קען מען עס נוצן אויף חליצה, אבער זאגט רבא, של תקרובת עבודת כוכבים, טאמער מ'האט עס געגעבן א מתנה פאר א געטשקע דער שיך, וואס דעמאלטס איז עס קיינמאל נישט מותר בהנאה דעמאלטס דארף מען עס פארברענען, ווי רש י זאגט, ס'איז איתקש למת, ווי שטייט אין פסוק ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים, מילא ווערט עס קיינמאל נישט מותר בהנאה, און זעלבע זאך של עיר הנידחת וואס מען דארף אויך פארברענען, און זעלבע זאך ושל זקן העשוי לכבודו, טאמער די שיך איז פון תכריכים, לא תחלוץ טאר מען עס נישט נוצן ואם חלצה חליצתה פסולה, דא אפילו בדיעבד העלפט עס נישט, פארוואס איז די ערשטע צוויי תקרובת עבודה זרה און עיר הנידחת, איז כל העומד לשרוף כשרוף דמי, איז כתותי מיכתת שיעוריה, און די זעלבע זאך תכריכים ווי מען וועט שוין זעהן, היות וואס ס'איז נישט געמאכט אויף צו גיין, די מת גייט דאך נישט מיט דעם, מילא הייסט עס בכלל נישט קיין שיך, קען מען עס נישט ניצן אויף חליצה. זאגט די גמרא אמר ליה רבינא לרב אשי, מאי שנא זקן העשוי לכבודו, דלאו להילוכא עביד. פארוואס טאקע פון תכריכים קען מען נישט ניצן קיין שיך? ווייל ס'איז נישט געמאכט אויף צו גיין אין דעם. דבי דינא נמי לאו להילוכא עביד, די שיך וואס מ'ניצט, וואס בית דין האט א שיך וואס מ'ניצט אויף אלע חליצות, איז דאך אויך נישט געמאכט צו גיין אין דעם, מ'ניצט דאך עס נאר אויף חליצות. אמר לי, האט ער אים געענטפערט, אילו מסגי ביה שליחא דבי דינא, מי קפיד עליה דיינא, טאמער די שליח בית דין העט עס נוצן, העט עפעס די דיין מקפיד זיין אויף אים? אוודאי נישט! און ממילא הייסט דאס אז ס'איז געמאכט אויף צו גיין, הייסט עס א שיך קען מען דאס נוצן אויף חליצה.